עס איז אינמיטן, עס איז שטעקט זיך אריין זיך שוין לבית, איך דאכט נעכטן חתונה געהאט, סאו טריי מען טרייט מען טרייט אנצוהויבן, עס איז טרייט חתונה מען טרייט זיך צו פרייען, ושמחת בחגך, מען טאנצט אריין לא ראינו שינה בעינינו, מען פרובירט זיין אויף א גאנצע נאכט און זיך פרייען, און עס איז נישט אזוי אסא נאך נישט נישט די צייט צו רעדן וועגן דעם צו מסביר זיין הסברים זאגן שיעורים און פשעטלעך, ס'איז אזא אזוי ווי א דזשאוק.

ס'איז טאקע דרייט זיך ארום די נענועים פון די לולב, ס'איז טאקע אז מען זעט די רעביס וואס זיי טוען אלעמאל אזוי וואס מען דארף טוען אויף די פנימיות ענינים, זענען עוסק זייער שטארק אין די נענועים, מען מאכט נענועים באריכות, מיט ניגונים, מיט התעוררות, פארשידענע, יעדע איינער לפי זיין וועג, און מען טוט עס, מען טוט עס יעדן טאג, און אזוי וויל איך אביסל.

דאס זענען צוויי, אויף אידיש רופט מען עס שכל און פילינג מער ווייניגער, און דארף מען אראפ ברענגען די ארט, וואס מען האט אנגעהויבן פון ראש השנה, ראש השנה יום כיפור איז בעיקר איז בעיקר אין די מוחין בעיקר מאכט מען ספירות אבער ס'בויט זיך אלס פון מוחין, פון דאס הייסט מען טראכט ראש השנה איז זייער זייער טעג פון מח טעג פון דאס האט צו טון מיט אסאך מיט די שכל און אסאך מיט די השגה, און סוכות איז זייער שטארק טעג פון.

און די חושים און די און די פילינגס און די אהבה און דאס איז זייער וויכטיג ווייל למעשה רוב צייטן רוב צייט פון מענטשן לעבן אונז אין די עולם אין די עולם היצירה אין די עולם פון פילינגס דאס הייסט רוב רוב פון זאכן וואס אונז טוען אפילו באמת הייבט זיך אלעס אן אין שכל אלעס הייבט זיך אן אין די מח אלעס הייבט זיך אן אין די מחשבה אבער וואס וואס אונז קוקן אן נארמאל פאר זיך וואס עקזיסט וואס עקזיסט ווען מען פרעגט א מענטש וואס עקזיסט אין דיין עולם הפנימי איז די ענטפער באופן כללי אז זייער אנדערש די אויף אופן כללי איז די זעקס ספירות און ספירות

לבו, אזוי שטייט אין פרשת המלך. צו אנרירן גאט איז דא אזוי ווי אנרירן גאט במח, קען מען פארשטיין, מען קען מאכן הוכחות, מען קען טון פארשידענע זאכן. אבער ס'איז דא וועגן, ס'הייסט, פאר ווען איך זאג די ווארט גאט, ווען מען זאגט א ווארט גאט, די זעלבע זאך אלע אנדערע ווערטער וואס איז דא פאר דעם, ס'איז גאט איז נישט אלעמאל די בעסטע ווארט. אבער כדי ס'זאל קענען, כדי ס'זאל קענען מופיע זיין דא, דארף עס האבן א געוויסע לבוש דארף עס האבן א געוויסע. עפעס א זאך וואס זאל פוינטן וואס זאל ווייזן אז דא רעדט מען פון גאט, ס'הייסט ווען איך זאג ווען עס איז אסאך מענטשן וואס האבן אסאך יארן גערעדט אסאך ענינים און זיי ווייסן נישט וואס זיי רעדן וועגן, ס'הייסט זיי האבן נישט קיין דעת ווייל ווייל ס'נישט ס'קאנעקט זיך נישט די ווערטער וואס דו זאגסט, דו קענסט רעדן פון אלוקות, קענסט רעדן פון יחודא עילאה מיט יחודא תתאה מיט תורה מיט מצוות מיט דעת עליון מיט דעת תחתון מיט די מלכות מיט דאס מיט יענץ, און ס'מיינט נישט גארנישט ווייל ס'איז. ס'איז ס'איז קארעספאנד נישט צו גארנישט וואס וואס וואס דו זעהסט, ס'איז קארעספאנד נישט צו גארנישט וואס דאס איז איין פראבלעם, און צווייטענס וואס דאס וואס דו זעהסט יא, ס'הייסט ווען א מענטש לערנט עפעס א חסידישע חבד'קע ספר און האט א משל פון א רבי מיט א תלמיד און די חכמה און די בינה און און נמשל מיט א משל מיט א מלך מיט א זון פון די מלך און די זון פון די מלך איז א שיינע מעשה ער פארשטייט זייער גוט די די זון פון די מלך אבער ווי די גאט איז נישט שורה אין די אין די משל זיינע ווייל ער האט נישט קיין קיין זאך וואס קען ברענגען די אלוקות ווי דאס איז פאר זיך אז די די דבר מופשט די אופן מופשט וואס הייסט גאט עס אריינברענגען אין א משל דאס איז א גרויסע גרויסע עבודה דאס הייסט ווען מען רעדט ס'דא א זאך ס'הייסט מצוות מעשיות ס'דא אזא זאך וואס הייסט מע אראפברענגען זאכן אין לולב מען דארף זיין א אמת'ע צדיק אמת אז נאר משה רבינו האט געקענט אמת'דיג מאכן מצוות מעשיות פארדעם אלע נביאים אפילו אז מאכן א מצוה איז נאר לשם

ס'איז א פאטענט, עפעס א וועג ווי אזוי מ'נעמט גאט, ווי אזוי מ'נעמט די זאך, הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, און מ'לייגט עס אריין אין די לולב, דאס איז נישט קיין פשוט'ע זאך, ס'הייסט קודם דארף מען וויסן גאט אזוי ווי ער איז, אין עולם האצילות אין עולם אין סוף, דאס איז נישט אין די לולב, שפעטער דארף מען וויסן די גאנצע וועג, ס'הייסט גאנץ גאנץ וואס מ'רופט אין די גאנצע סדר השתלשלות, ווי אזוי מ'ברענגט די גאט, ס'איז דא אזוי א פאנעל, ווי אזוי מ'פאנעלט אים אריין אין די לולב, און.

משה רבינו איז געגאנגען צו געטליכקייט, ער איז געגאנגען צו גאט, און ער האט געברענגט דורך די גאנצע סדר השתלשלות, האט ער ממשיך געווען א שטיקל תורה, א שטיק ממשיך געווען ביז די לולב, ביז די אתרוג, ביז די סוכה, ביז די ביז די שמ מצוות שמחה, ביז די אלע מצוות, און די מענטשן וואס ווען מען פרעגט וואס איז די כוונה פון א מצוה, וואס איז די טעם פון א מצוה, מען קען דאס זאגן אויף אסאך לעוועלס, אבער די אמת, על דרך האמת, אויף די אמת'דיגע לעוועל, וויאזוי עס ארבעט אין דרכי הנבואה, איז אז אז מען פרובירט צוריק צו גיין, ס'הייסט אזוי ווי יעדע זאך,

עס איז דא א כלל אז עס איז דא וועגן ווי אזוי מען ברענגט אריין, דאס הייסט ווי אזוי מען מאכט זיכער אז די אור וואס ליגט אין די לולב זאל זיין אלוקות, עס זאל נישט זיין אזוי ווי עבודה זרה, עס קען דאך זיין א עגל, מען קען דאך זיין אהרן הכהן האט געמאכט א עגל, ס'איז אהרן הכהן האט געזאגט חג לה' מחר, ער האט אריינגעברענגט א געוויסע השראה אלוקית אין די עגל. אבער וויבאלד ס'איז נישט געווען, ס'איז נישט געווען, ס'האט נישט געטון די ריכטיגע, ס'איז נישט געווען די ריכטיגע וועג, איז עס, קומט עס אן צו א עבודה זרה, ס'ווערט, ס'איז נישט ריכטיג, דאס הייסט, מען קען נישט רעדן יעצט פון עבודה זרה, אבער ס'קען זיין, ס'קען, ס'ווערט דיסעפיערד, ס'קען זיין, ס'ווערט נישט מורגש, אז די, אה, אסאך מאל ווען מ'נעמט א מענטש, מ'מאכט א עצה, ער מאכט א קבלה, ער גייט יום כיפור, ער האט א געוויסע התגלות, ער גייט מאכן א קבלה, אז יעדע וואך גייט ער, כ'ווייס וואס, לערנען חומש רשי, און שפעטער, נאך אפאר חדשים וואס ער לערנט עס, די השראה וואס ער האט געהאט, אין יום כיפור אין די ווען ער האט געמאכט די קבלה ליגט בכלל נישט אין די חומש רשי עס ווערט סתם א טרוקענע לימוד דאס הייסט ער האט נישט מצליח געווען עס זאל בלייבן עס זאל בלייבן מורגש אין די קבלה אין די חפץ גשמי אין די זאך וואס ער טוט למעשה עס זאל בלייבן מורגש דארט און די וועג וואס איינער פון די וועגן וואס עס איז מורגש איינער פון די גרויסע כללים איז דא איין כלל וואס הייסט כולם בחכמה עשית מען דארף אלעמאל האבן חכמה און נאך א כלל וואס די אריזל רופט עס

פארט די אלע אידן אין די לבוש פון חסד אין די ענני הכבוד וואס אין ענני הכבוד דא זיבן עננים דא פון אלע זייטן אבער אלע פון זיי זענען זענען אזוי ווי א לבוש פון חסד איי די עיקר פון ענן השם יומם יצוה הוי' חסדו איז די די אלע אלע וועגן ווי אלע מצבים אלע פלעצער ווי ער גייט אלעס גייט דורך די חסד דאס איז וואס ער מיינט און און פשוט איז די טייטש אז אהבה, כ'ווייס די טייטש אהבה, עס הייסט אהבה, אדער לאוו, און אהבה איז א לבוש, דאס איז א לבוש וואס מאכט זיכער אז זאכן בלייבן, בלייבן געטליך ווען זיי, ווען מען ברענגט זיי אריין אין די וועלט, עס איז דא זייער אסאך לבושים, און מיר האבן גערעדט וועגן דעם ערב יום טוב, רוב מענטשן די לבוש וואס די התגלות וואס זיי זעהן, זעהן גאט איז געווענליך אין א לבוש פון גבורה, אדער א לבוש פון פחד, אדער פון דיסקאנעקט, אין אנדערע ווערטער זיי עומד אזוי ווי רשעים.

א ניתוק, דאס איז דאס וואס דו זאגסט אז ס'איז א ניתוק. כדי צו ברענגען אין די לולב, אין די, אין די מיט מעשים, אין די מידות ווי מען רופט עס, אין די, אין די טעג, אין די ימים, ימים, אין די זיבן טעג, קענען ברענגען א א אור וואס זאל בלייבן, וואס זאל בלייבן געטליך, דאס הייסט, ס'זאל זיין אין, אזוי ווי א שער צו געטליכקייט, אז די, די, די, די וועג וויאזוי ס'איז מופיע זאל קענען זיין אפן צו גאט, פתחו לי שערי צדק, ס'דא. אסאך שערים, אלע מצוות זענען שערים, זענען וועגן וויאזוי אנקומען, אסאך מאל די טיר בלייבט פארמאכט, ס'הייסט ס'איז נישט וועט, ס'הייסט ס'איז נישט דיסקאנעקטעד פון די, פון די עקשועל זאך, ס'הייסט אפילו אונז זענען ביי די טיר, מיר זענען נישט ביי די זאך, ווען מ'איז אינעווייניג, ווען מ'איז שוין אין די שער, אין די צדק, איז נישט קיין שאלה, איינער איז אינעווייניג, וואס ער טוט איז גוט, קען זיין יראה, אהבה, אלע נצח הוד יסוד, אלעס איז געטליכקייט, אבער ווען מ'איז אינדרויסן, ס'הייסט ווען מ'שטייט ביי די טיר, דארף זיין א טיר וואס קען, וואס קען אונז. דאס גייט אונז ווידער ווייזן אין די ריכטיגע דירעקשאן, די טיר איז נאר נאר נאר אהבה נאר חסד, אז אהבה איז די איינציגסטע זאך וואס וואס וואס איז באמת מחבר א מענטש מיט א צווייטע זאך, וואס איז באמת מחבר א מענטש מיט מיט עפעס וואס איז נישט אים, און אהבה מיינט נישט מיינט נישט דווקא אהבת השם, דאס הייסט ווען מען זאגט אז מען איז מלבש אלע אלע מידות אלע אורות וואס מען לייגט אין אלע מידות אין מידות פון אהבה מיינט עס אז ווען ווען א מענטש וויל וויל זוכן געטליכקייט ער וויל זוכן געטליכקייט אויף די וועלט. די ערשטע וועג, די ערשטע, די ערשטע שער, די ערשטע וועג איז, איז דורך, דורך משיג זיין, אדער דורך אריין, ארייננעמען אין זיך די ענין פון לאו. דאס הייסט, דאס איז אזוי ווי די כלי, דאס איז אזוי ווי די לבוש פאר אלע, אלע אנדערע זאכן. נישט אלע מענטשן האבן זוכה געווען צו עווער האבן אביסל לאו אין זייער לייף. אבער איינער וואס האט יא, און ווייסט אז דאס איז, דאס איז. ס'איז א מורא'דיגע זאך, ס'איז אזוי ווי למעלה למעלה מדרך הטבע, דא אן אזויפיל מעשות און מאוויס און אלעס רעדן ארום לאוו, איט דאס טינגס טו פיפעל דעט אר קרעיזי, לייק ממש משוגע, ס'מאכט נישט קיין דראפ סענס, אין אנדערע ווערטער א מענטש איז, א מענטש איז מורא'דיג איגאאיסטיק, א מענטש איז בדרך הטבע איגאאיסט, ווען מ'זאגט איגאאיסטיק מיינט אז מ'מאכט עס סאונדן שלעכט, כאילו, ס'איז נישט די טייטש, ס'איז די דעת איז אזוי, ס'הייסט, דו פרעגסט מיך וואס בין איך, איך בין מיך, און איך טראכט וועגן מיך, און איך. נעם קעיר פון זיך אליינס, און די ערשטע זאך אין מיין מחשבה ווען איך שטיי אויף אינדערפרי איז, וואס טו איך היינט? אפילו עס זאל זיין מה חרפתי בעולמי, אפילו עס זאל זיין די גרעסטע וויכטיגסטע זאך, און נישט סתם עגאיסטיש, וויאזוי גיי איך האבן א בעסערע פרישטאג? און וואס דארף איך טון? אבער למעשה די די די די מענטש, די סאבדזשעקט פון האבן מחשבות פאר א מענטש זענען זיך. און וואס געשעט ווען א מענטש האט לאוו, ווען א מענטש פאלס אין לאוו, אדער ער האט עפעס א אהבה, אדער ער האט ליב עני סארט אהבה, האט ליב זיינע קינדער, אדער זיין ווייב, אדער זיין. חברים מיט א מאל קען ווערן אזא מציאות ביי א מענטש אז ער שטייט אויף אינדערפרי און די סאבדזשעקט פון די ערשטע מחשבות זיינע פון אסאך מחשבות זיינע אין די טאג זענען נישט אים ס'איז א צווייטע מענטש אדער עטליעסט ער איז אין לאוו מיט א צווייטע מענטש דאס איז א מין סגולה דאס איז א מין א מין נס למעלה מדרך הטבע וואס ווען ס'וואלט אלמלא ראיתי לא האמנתי ס'קען זיין אזא זאך א מענטש די גרעסטע מגישומ'דיגע מענטש, עס ווערט נישט נתפעל, אהבה ווערט נישט נתפעל פאר דעם וואס ביסט מגושם. איך האב געזען נעכטן האט איינער געהאט טענות אין די סוכה אז ער זעט ס'קומען אידן וואס ווער נאר ער רופט זיי באמס, ס'איז א סתם א ווארט, ס'מיינט נישט גארנישט, און זיי קומען זיי ווילן די שענסטע אתרוג, מין אתרוג וואס איך האב נישט פארשטאנען, דאס איז עפעס, ס'איז א מדקדק במצוה זאך, ס'איז א מין נארישע קשיא.

פארשטייט זיך א שטיקל כ'ווייס יש עס פארשטייט זיך, אבער עפעס א זאך וואס איז איידל, עפעס א זאך וואס איז א חכמה, עפעס א זאך וואס איז א דבר השגה, ער פארשטייט עס נישט, סאו אפילו איך האב די גרעסטע אור, איך וועל זיך מאכן א משל, יעדע מאל די רגע וואס איך בין עס מלבש, פארלירט עס די געטליכקייט, ס'ווערט אזוי ווי עבדות, ס'ווערט נפרד. אבער אהבה ווערט נישט, אהבה האט א סגולה, אהבה האט א סגולה, אז ווי ס'שטייט איין, וואו ס'שטייט איין די אהבה, און וואו ס'זאל נאר זיין בלייבט ער געטליך, ס'איז נישט קיין חילוק אפילו דער גרעסטע, דער גרעסטע, דער גרעסטע איש מגושם כאילו, ווען ער איז אין לאוו, ווען ער איז אין אהבה, איז ער ממש געטליך, ס'הייסט ער טוט א זאך וואס איז ממש חסד אזוי, אברהם אבינו ווען ער האט געוואלט מקרב זיין די גרעסטע רחוקים האט ער עס געטון מיט מידת החסד און אהרן הכהן און אנדערע לבושים, ווייל.

למעלה, כאילו מען שטופט ארויס די לולב, דעמאלטס איז מען מעורר די אהבה בשורש, און מען, מען, ס'הייסט ואחר המידה, ווען איך גיי די לינקע זייט דא איז גבורה, אבער קודם דארף איך גיין צו די אהבה, קודם דארף איך גיין צו די אהבה שבדעת, אבער קודם, קודם דארף מען זיך מלביש זיין אין אהבה, קודם דארף מען טרעפן א וועג ווי אזוי דאס זאך זאל שורה זיין אין לאוו, ווי אזוי דאס זאך זאל שורה זיין אין. מידת החסד און מידת האהבה, און דורך דעם קען מען האבן אלע אלע מידות, אלע תורה, אלע אלע מידות, וואס ליגן נאר אין ואהבת און ואהבת לרעך כמוך, פאר דעם האט רבי עקיבא געזאגט ואהבת לרעך כמוך, ס'איז א כלל גדול בתורה, ס'איז נישט קיין ווערטל, דאס הייסט ס'איז נישט ער האט געזוכט עפעס א שלש סעודות תורה, זאגן ואהבת לרעך כמוך איז וויכטיג, אדער ער האט געזוכט צו זאגן אז אלעס איז וועגן זיין מאראל.

און עס איז נישט דא קיין וועג ארויסצוגיין פון מעמד הר סיני, דאס הייסט ארויסגיין פון די תורה, צו ארויסגיין פון די עולם העליון, פון עולם האצילות אדער פון חכמה און בינה, צו די צו די מידות, אן אן עס מלביש זיין קודם אין א מידה פון אהבה, וואס די מידה פון אהבה דאס איז דאס כולל, עס האלט אין זיך די אלע אלע גוטע זאכן. איז דאס איז אונזער עבודה פון היינט, דאס איז אונזער וועג פון די וואך, אז מען לייגט אלעס אריין אין אהבה, מען לייגט אלעס אריין אין מלבוש, אלע זאכן, אלע תורות, אלע זיבן אושפיזין, אלע זיבן אנדערע וועגן וואס איז דא, ס'דא אברהם אבינו געהאט איין שיטה, און יצחק אבינו געהאט א פארקערטע שיטה, און עשו געהאט א דריטע שיטה, מיט ישמעאל, איך ווייס, אלע זאכן וואס איז דא, דארף מען אריינלייגן אין אהבה, און די ערשטע, דאס הייסט דורך, אלעס ברענגט מען אדורך די סוכה, ברענגט מען אדורך די. אדורך די ערשטע טאג וואס הייסט אברהם אבינו דורך די ערשטע חסד די מדת אהבה און אין די זעלבע וועג די מדת אהבה ווען א מענטש פאוקעסט אויף די מדת אהבה דארף זיך קענען פאוקעסן אויף א זאך וואס אפילו ווען מען גייט נישט פאוקעסן אויף די פנימיות און מען גייט נישט פאוקעסן אויף גאט אליין עס זאל זיין א וועג צו גאט דאס איז די חפץ זאל זיין א וועג א וועג צו דעם און די אהבה איז א זאך אז

נאר אהבה, און מען טוט שוין אפילו גארנישט מען שאקלט נישט אפילו די לולב, ווייל עס איז גוט, ווייל עס איז גוט, מען האט זיך ליב, הודי לה' כי טוב, ווייל עס איז גוט, עס איז גוט, אזוי ווי עס איז א ענין פון אהבה, און איך האף אז מען גייט יעדע איינער האבן אסאך אהבה און זיך ליב האבן, און שוין א גוטן שבת.